סאו אויב אזוי איז די קשיא ווען ווען האט די פרוי די הונדערט פראצענטיגע מנוחה פארוואס די מאן די מענער האבן יא מנוחה און די פרויען די פרויען האבן נישט ער זאגט ס'איז דא א דזשאוק אזוי שרייבט זי איך האב נאכנישט געהערט פון די דזשאוק אבער דעם שטייט אין די תורה ששת ימים תעבוד אז די ששת ימים תעבוד האט דער אייבערשטער נאר געשריבן פאר מענער ווייל פרויען ארבעטן זיבן טעג א וואך סאו ממילא וועגן דעם יא האסט שוין געהערט דאס? איך האב עס נאכנישט געהערט. יא, סאו בקיצור, דאס איז די קשיא וואס וואס די פרוי פרעגט. די ענטפער איז, אזוי ווי איך האב מסביר געווען, אז דער אייבערשטער האט געמאכט די טבע פון א פרוי, א פרוי וויל נערטשערען, ממילא איז די פשט אזוי, ווען א פרוי נערטשערט און א פרוי נעמט קער פון א שטוב, איז נישט די פשט אז זי ארבעט, זי ארבעט נישט, ס'איז נאטירליך. ס'דא דא א חילוק צווישן א מאן און א פרוי, א מאן ווען ער גייט ארויס צו די ארבעט, ער וויל טאקע גיין ארבעטן אבער ער ארבעט.

איז נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, סאו אזוי זאגט די גמרא, סאו די שאלה איז פארוואס, פארוואס האט דער אייבערשטער געגעבן די מצוה פון פריה ורביה נאר פאר מענער נישט פאר פרויען, איינע פון די מהלכים וואס די משך חכמה וויל זאגן, ווייל א פרוי האט מורא'דיג אסאך פעין, בשעת ווען א פרוי האט א בעיבי אין די ווארטן די בעיבי, און דער אייבערשטער גיבט נישט קיין מצוות מיט פעין, אויב די מצוה מאכט אזויפיל פעין, די חתונה און ממילא וועגן דעם איי א פרוי וואלט נישט וועלן האבן קיין קינדער זי האט נישט קיין מצוה האט דער אייבערשטער געמאכט א פרוי האט די טבע פון וועלן נערטשורען ממילא אטאמאטיש וויל זי האבן א בעיבי זי מוז האבן א בעיבי זי מוז ס'איז א חלק פון איר אויב נישט פעלט זי ס'פעלט איר זי זי לעבט נישט זי גייט נישט לעבן ס'איז ממש אזוי ווי רחל האט געזאגט יא רחל האט געזאגט פאר יעקב אם אין מתה אנכי איך שטארב וואס הייסט איך שטארב א מאן פילט נישט אזוי א מאן גייט נישט פילן. אז אויב ער גייט נישט האבן א בעיבי איז ער גייט ער שטארבן, יא ממילא וועגן דעם די פרוי דארף וויסן אז דאס וואס זי נעמט קעיר פון די קינדער איז נישט פשט אז זי ארבעט זיבן טעג א וואך, זי ארבעט גארנישט, סארי, יא זי ארבעט זייער אסאך, פרויען שטרענגן זיך אן, מ'שעצן זייער ארבעט זייער שטארק, אבער נישט די פשט איז אזוי ווי כאילו אז. אז די פשט איז אזוי ווי עס איז נישט פעיר פארוואס מענער האבן יא זייער וועקעישן און פרויען נישט, דער אייבערשטער האט געמאכט די טבע אז א פרוי אז א פרוי האט א געשמאק אין דעם. נאך איינער האט געפרעגט אזא סארט שאלה אז אין די לעצטע וואכיגע שיעור האט די האט ער געזאגט אז דער אייבערשטער האט געגעבן די טבע פאר א פרוי צו וועלן ארבעטן און די מאן נישט און די פרוי און די פרוי שרייבט פאר מיר אז די איר מאן האט איר געזאגט פון היינט און ווייטער איך העלף מער נישט. כ'העלף מער נישט אין שטוב, איך בין געוואר געווארן איך בין פטור, ממילא די עס דארפן אליין לייגן די קינדער שלאפן, עס דארפן שיקן די קינדער צופרי, ביז היינט האב איך געמיינט אז עס איז א פעיר דיעל, אז עס דארף גיין, די מאן דארף, די מאן דארף דארף העלפן די פרוי, בקיצור אבער כ'בין געוואר געווארן אז עס איז נישט אמת.

יא, ס'דא מענער וואס זיי שרייען אז יא, ס'דא מענער וואס זיי שרייען אז די אז די פרויען קענען יא אליין, אבער עכ"פ, געווענטליך א פרוי דארף האבן די העלפ, ס'איז א נארמאלע זאך אז א מאן א מאן זאל העלפן די ווייב, סיי צופרי סיי ביינאכט, אביסל, עכ"פ, העלפן. די פראבלעם איז, זייער אסאך מאל, די די פרויען אסאך מאל ווארפן אראפ די עול פון זיך, און זיי לייגן עס ארויף אויף די מענער. ס'איז נישט די מענער זאלן העלפן, די מענער זאלן טראגן די עול פונקט ווי זיי. דארט ווערט די פראבלעם, און דארט איז טאקע אן אמת'ן פראבלעם, ווייל אין אמת'ן אריין איז, א מאן קען נישט האבן א עול, די עול פון קעיר נעמען פון קינדער, דער אייבערשטער האט געגעבן די נאטור פאר א פרוי, א פרוי מאכט עס מורא'דיג גוט, און מענער קענען דאס נישט מאכן, לאמיר זיך נישט לאזן נארן, פרויען טוען די דזשאב טויזענט מאל בעסער ווי אונז, זיי ווייסן וואס צו זאגן פארן קינד, זיי ווייסן ווי אזוי. אוודאי אמאל דארף מען האבן די שטרענגקייט פון א טאטע, א טאטע זאל אריינטרייבן די קינד אין בעט, און מען דארף האבן, א מאמע קען נישט אייביג דאס, ווייל די מאמע איז די גוטער, און שוין, על כל פנים, אבער אוודאי דארף די מאן העלפן, און די מציאות איז, די מאן וואס האט געזאגט איך גיי מער נישט העלפן, מ'האט געוואר געווארן אז ס'איז נישט מיין דזשאב,

ס'איז גרינגער די פרוי'ס דזשאב, ס'איז גרינגער די מאן'ס דזשאב, און בקיצור ס'איז דא די שלום בית, די מענער און די פרויען, ווער ארבעט שווערער? די פרויען זאגן אונז וואלט, איך וואלט אויך געוואלט אוועק גיין א גאנצע, ווילסט א גאנצע טאג זיין אינדערהיים קער נעמען פון די קינדער און איך וויל א, בקיצור ס'איז די אלטע פייט, און די אמת איז אז ס'קומט נישט אריין, די מאן גייט ברענגען פרנסה, און די מאן האט זיך זיינע ארבעט און ער קומט אהיים פינף אזייגער, ער איז עכט נישט אינטערעסירט אז ווען ער קומט אהיים פינף אזייגער זאל די מאן פילן ווי פערטיג יעצט איז די עול מאנ'ס, ניין, איך האב פריער געזאגט די עול איז נישט די מאנ'ס, און ס'קומט נישט אזוי, ס'קומט נישט די עול זאל זיין די מאנ'ס, אוודאי די פרוי זאל מעג ערווארטן די העלפ פון די מאן, ער זאל איר העלפן, ער זאל העלפן לייגן די קינדער שלאפן, באדן, די אלע זאכן, אוודאי זאל מען העלפן. אבער, און אויכעט א פרוי זאל נישט זאגן פאר די מאן, אה, אקעי יעצט לייג די קינד שלאפן, יעצט טראג ארויס די גארבעטש, און יעצט די די דאס, א פרוי וואס גייט זיך אזוי אויפפירן און זאגן רולס פאר די מאן, טו דאס, טו דאס, טו די די דאס, זאג צו אז ס'גייט געשען אז די מאן גייט גארנישט וועלן טון. מענער ווילן נישט קיין רולס. אקעי, זאג מיר נישט, זאג מיר נישט די די רגע וואס דו בעל הבית'עוועסט אויף מיר, וויל א וויל א מאן נישט הערן. א פרוי דארף אנדערש צוגיין אינגאנצן, א פרוי זאל זאגן פאר די מאן, עס איז מיר זייער שווער, איך קען מיך נישט קיין עצה געבן, און איך בעט דיך, איך דארף דיין העלפ, דעטס איט. א פרוי זאל זאגן פאר די מאן, איך דארף דיין העלפ. פלעין יעדע מאן איז דזשאמפען צו העלפן די ווייב. יעדע מאן וויל העלפן די ווייב. אבער ווען די פרוי וויל העלפ. ווען די פרוי ווארפט ארויף אויף אים די עול, דעמאלטס וויל א מאן נישט העלפן. אבער די רגע וואס א פרוי, וואס א מאן פילט אז די פרוי דארף מיין העלפ, יעדע מאן וועט וועלן העלפן. מען זאל עס אויסטרייען, עט מען זען ס'ארבעט מורא'דיג. נאך א שאלה. די פרוי שרייבט פאר מיר אזוי, איך בין א מנהלת אין א סקול, איך בין א פרינציפעל, איך האב געהערט וואס דער רב האט געזאגט וועגן האומווארק אז ס'איז א גזירת השמד, און איך האב עפעס ארויסגעזאגט, און מ'דארף דאווענען עס זאל בטל ווערן, שוין פרעגט מיר די פרוי, זאגט איך פארשטיי נישט, זאגט זי, אלע סקולס טוהן אזוי. וואס אויב ס'איז ממש אזוי אז ס'איז א קאכער פארוואס טוען אלע סקולס אזוי? מסתמא ווייל מ'האט איינגעזעהן אז ס'איז א מורא'דיגע תועלת אז מיידלעך קומען אהיים מיט האומווארק און אויב ס'איז פארוואס פארוואס שרייב וואס שרייב וואס איז עפעס טענה דערויף אז ס'איז גזירת השמד עפעס א שרייב איך האב עס טאקע געמיינט ס'איז ממש גזירת השמד אדער ס'איז נישט ממש אינגאנצן אזוי ס'איז נאר געווען ווייסט אמאל מ'זאגט אמאל ארויס א מ'רופט עס פליטת פה, ס'איז אזוי ארויסגעזאגט, אה. ניין, איך האב עס געמיינט אמת'דיג. ס'איז נישט, איך האב נישט געמיינט דא קיין דזשאוק, כ'האב עס געמיינט אמת'דיג. שוין געזאגט, אז די, די גאנצע זאך פון האומווארק, פון וואו ס'האט זיך אנגעהויבן, ס'איז געקומען פון די פלעין פון די גוי'אישע וועלט. וואס ס'איז געווען איז, אין די גוי'אישע וועלט איז דאך איקוואל רייטס, און ס'איז געווען, די פרויען ווילן דאך לערנען פונקט ווי מענער, און מענער, און ממילא, מ'דארף אהיימקומען מיט האומווארק, ס'איז זייער א נארמאלע זאך. סא מילא וואס ס'איז געשען איז. די גוי'שע וועלט איז געווארן אז מענער און פרויען איז איקוואל רייטס, ביידע דארפן די זעלבע לערנען, און אויב דו גיבסט נישט קיין האומווארק פאר פרויען פילן זיי זיך ווי זיי זענען ווייניגער ווי מענער, במילא דאס איז געשען אין די אין די אידישע סקולס, זיי האבן עס אנגעהויבן נאכצוקאפיען, אבער ס'הייבט נישט אן צו זיין קיין שום, ס'נישט דא, איך זאג אזוי, ס'נישט דא קיין שום גרויסע מענטש וואס האט געגעבן א הסכמה אויף דעם, און איך האב מיך נאכגעפרעגט, איך בין דאס אסאך נאכגעגאנגען און איך האב עס געסערטשט, און עס איז נישט די פשט אזוי ווי איך חלום, איך חלום נישט, איך האב עס נאכגעפרעגט און די אלע זאגן, די אלע גרויסע סקולס וואס עס שטייט בנשיאות, אז מען רעדט מיט די רבנים וואס זענען בנשיאות זאגן זיי זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך אין די סקולס, זיי גיבן איבער די סקולס פאר די פרינסיפעלס און די פרינסיפעלס זיי זענען די זענען מחליטים, און די פרינסיפעלס גייט שוין אזוי. אזוי ווי ס'גוי'אישט זיך אזוי אידיש'ט זיך, אבער עכט עכט עכט עכט די גאנצע זאך איז קאפי פעיסט פון די גוים, און עפעס א וועג דארף מען דא מאכן אז ס'זאל, און ס'איז ממש ווי כ'האב געזאגט, כ'האב געמיינט אמת'דיג אז מ'דארף מ'דארף מ'דארף יו העוו טו קאט איט אוט, ס'בלאנגט נישט אזוי, יא מיידלעך העלפן נישט אינדערהיים וועגן דעם ווייל זיי זענען ביזי צו מיט חזר'ן און און און און זאגן אז זיי זאלן כ'ווייס עלטערן זאלן זאגן פאר די קינדער מען דארף נישט חזר'ן, גייט נישט ווייל א מיידל וויל זיך נישט פילן צוקלאפט, א טאטע אה שוין ס'גייט, אבער עכט עכט איך האלט אז פרינסיפלס פון סקולס דארפן זיך צוזאמנעמען און גיין פרעגן א אדם גדול, עכט, גיין פרעגן א אדם גדול ווער זיי האלטן ס'איז אדם גדול, גיין פרעגן צו מען מעג, קיינער האט נאכנישט געפרעגט די שאלה, קיינער האט נאכנישט געזאגט אז מען מעג, קודם זאל מען פרעגן א אדם גדול א שאלה צו מען מעג, צו האומווארק איז א זאך וואס איז אויסגעהאלטן על פי הלכה אדער נישט, מען דארף האבן א היתר, קען נישט. ווען א טאטע שטעלט זיך אויף עפעס זאגן דארף מען אים ארויסלאזן ווייס איך נישט. יא, סאו ס'רעכט, מען דארף מען דארף האבן א מען דארף האבן א גרויסער מענטש דארף דאס פסק'נען, עס איז נישט. נאך א שאלה, איינער פרעגט אזוי, איך האב א קרוב משפחה וואס איז א גרויסער תלמיד חכם, ער לערנט בייטאג און ביינאכט, און ער האט בכלל נישט קיין חן, יעדע מאל וואס מען רעדט צו אים,

קיינער וויל נישט שטיין לעבן א מענטש וואס ער פילט ווען מען קוקט אראפ אויף אים. מילא פרעגט יענער, אפשר דארף מען זיך ארבעטן אויף זיך, מען זאל יא וועלן זיין לעבן יענע מענטש, אדער אפשר, אפשר איז, איך ווייס נישט, דאס פרעגט ער. אין אמת אריין איז, די ענטפער איז, ווען מען שטייט לעבן א מענטש וואס מען פילט זיך נישט קאמפארטעבל לעבן יענע מענטש, דאס מיינט א גרויסע בעל גאווה. דאס איז א פאקט. דער אייבערשטער האט געמאכט די טבע, ולענוים יתן חן, דער אייבערשטער האט געמאכט די טבע אז אן עניו האט חן. און איינער וואס מען וויל נישט שטיין לעבן אים, די טבע איז מען וויל נישט שטיין לעבן אים, דאס הייסט סתם אזא פלעינע בעל גאווה, פלעין איגאו, און פלעין און און ס'איז נישט די פשט איז אזוי ווי מען דארף ארבעטען אויף זיך, ארבעטען אויף זיך אויף וואס? אויב די מציאות איז מען פילט נישט קאמפארטעבל לעבן דעם מענטש, מיינט צו זאגען אז דער מענטש אז דער אז דער מענטש דער מענטש האט א גרויסע חסרון, יא? די גמרא מסכת ברכות ברענגט דארטן אז א עכטע תלמיד חכם יעדער מענטש וויל שטיין לעבן אים און יעדער איינער איז זאגט אז יעדער איינער רימט זיינע רבי'ס זיין טאטע זיינע קרובים יא יעדער איינער רימט אים יעדער איינער איז ער איז די צורה פון א תלמיד חכם טאמער אבער איינער וואס איז מאנט כבוד התורה, יעדע זאך וואס ער רעדט רעגט ער זיך אויף, און מען פילט ווי ער קוקט אראפ, דאס איז בכלל נישט די צורה פון א תלמיד חכם, כ'זאג סתם, קען זיין ער לערנט אגאנצן טאג, אבער עס איז אזוי ווי עס איז דא, עס איז דא מענטשן וואס זיי שטודירן תורה, עס איז נישט תורה, עס איז נישט, עס האט גארנישט קיין שייכות צו תורה, תורה די טייטש פון תורה, תורה מיינט אז ס'איידעלט אויס א מענטש, דאס איז תורה, תורה, תורה די טייטש פון תורה איז לערנען, יא, ס'לערנט אויס א מענטש, אויב א מענטש ווערט נישט אויסגעלערנט פון די תורה, איז עס גארנישט.

למשל מענטשן וואס האבן אדיקשאנס, יא מענטשן זענען אויף דראגס, פארוואס זענען מענטשן אויף דראגס? וואס איז וואס איז די ריזען פארוואס זיי גייען צו דראגס? ווייל זיי ווייל זיי זענען נישט קאמפטערבל מיט זיך, זיי זענען נישט קאמפטערבל מיט זיך און זיי ווילן אוועקלויפן פון זיך, זיי ווילן נישט זיין מיט זיך, זיי ווילן זיך נישט קענען, זיי ווילן נישט זיין מיט זיך אין איין פלאץ, סא מילא וואס געשענט? און דאן נעמט מען דראגס און מען דאס און מען איז נישט דא, מען סאיז דא א וועג ווי אזוי מען לויפט אוועק פון זיך, דו ווייסט סאיז דא מענטשן וואס וואס די זעלבע וועג ווי אזוי מען נעמט דראגס, סאיז דא מענטשן וואס זיי טוען עס, סאיז דא מענטשן וואס זיי ארבעטען טווענטי פאר סעווען, יא זיי לייגן זיך אריין אין די ארבעט,

ס'איז פלעין זיי לויפן אוועק פון זיך. ס'האט אמאל געהערט די די די ווארט וואס פריערדיגע צדיקים האבן געזאגט, א מתמיד איז נישט ווער ס'לערנט אגאנצן טאג, א מתמיד איז ער עסט ווען מען דארף עסן, ער שלאפט ווען מען דארף שלאפן, ער שפילט ווען מען דארף שפילן, און ער לערנט ווען מען דארף לערנען. דאס איז פשט פון די ווארט. איינער וואס ער לערנט פלעין ווייל. ער איז נישט קאמפטעבל מיט זיך און ער האט געטראפן א עסקעיפ, ער האט געטראפן א וועג ווי אזוי ער זאל אוועקלויפן פון זיך, דער מענטש איז א קראנקער מענטש, און ס'קוקט אויס ווי די וועג ווי אזוי יענער לייגט אראפ דער תלמיד חכם וואס ער רעגט זיך יעדע מינוט און וואס ער איז נישט העפי מיט זיך, איז אזא סארט מענטש, ער איז א מענטש וואס איז בקיצור ער איז א מענטש וואס איז נישט העפי מיט זיך, שרייט ער א גאנצע טאג, איז אויפגערעגט אויף די גאנצע וועלט, במילא וועגן דעם האלט ער אין איין, ער איז נישט העפי מיט זיך, סאו דער מענטש דארף גיין פאר העלפ. און כל זמן אז דער מענטש גייט נישט פאר העלפ, און ער אפילו קען זיין דער גרעסטער מתמיד, און ער קען אפילו לאמיר זאגן ער האט שוין געענדיגט ש"ס פינף מאל, אבער ס'מיינט גארנישט. סאו למעשה כל זמן דער מענטש האט נישט קיין, סאו פארקערט, דארף נישט האבן קיין, מען דארף מכבד זיין א תלמיד חכם, ער גייט בכלל נישט אריין אין די גדר פון א תלמיד חכם וואס מען דארף מכבד זיין. יא, איך זאג נישט מען דארף אים זאגן, דארף אים צוגיין זאגן, דו ווייסט ר' איד, איך בין געוואויר געווארן אז דו ביסט א קראנקער מענטש, און ס'וועט נישט ארבעטן.

און אט דאס, אזא איינער דארף מען מכבד זיין, ס'איז דא אזאך ווי כיבוד תלמידי חכמים, אבער ס'איז דא איינער וואס וואס וואס מ'האט די פילינג ווען ווען מ'האט די פילינג ווען מ'איז לעבן אים, ווי ער קוקט כסדר אראפ אויף מענטשן, אויפגערעגט אויף די גאנצע וועלט און דאס, דארף מען וויסן, אדער לערנט ער פאר כבוד, אדער לערנט ער פלעין, ער לערנט ווייל ווייל ווייל ווייל ער איז נישט העפי מיט זיך, ער האט נישט קיין קיין קיין טראפ סעלף עסטיעם, במילא וועגן דעם, סא ער האט געטראפן א וועג וויאזוי וויאזוי ווי מ'זאגט ער איז אוועקגעלאפן. ער איז אוועקגעלאפן פון זיך מיט די תורה. נו דאס איז נישט ריכטיג, דאס איז נישט נישט דאס. נאך א שאלה. אונז ווייסן ס'איז דא א ס'דא א ווארט פון די קאצקער. קאצקער האט אמאל געזאגט א איינער געקומען איינער געקומען צום קאצקער און געזאגט אז מיין ווייב געוועלטיגט אויף מיר. האט אים די קאצקער געזאגט ווייל דו האסט א גרויסע תאווה צו דיין ווייב און ממילא דו גליסט צו דיין ווייב ממילא וועגן דעם. אין תורה שטייט ואל אישך תשוקתך. אז א פרוי גליסט צו א מאן והוא ימשול בך און דעמאלס די מאן געוועלטיגט אויף איר אויב דו האסט איבערגעדרייט די יוצרות דו גליסט צו איר ממילא וועגן דעם איז זי ימשול בך געוועלטיגט געוועלטיגט זי אויף אים האט אים קיצור די מעשה גייט אז דער געפרעגט די קאצקער שטייט דאך אוהב את אשתו כגופו און מען דארף ליב האבן די ווייב פונקט האט אים די קאצקער געפרעגט האסט ליב פיש האט ער אים גענטפערט יא האט ער אים געפרעגט וואס טוסטו אז דו האסט ליב פיש האט ער געזאגט ס'הייסט איך באק עס אפ און איך עס עס תירוץ איז נישט דו האסט ליב פיש, האסט דיך ליב, וועגן דעם עסטו אויף די פיש. וואס מיינט אז דו האסט ליב פיש? אז דו האסט ליב פיש וואלסטו גענומען די פיש, עס אריינגעלייגט אין א טענק, און דו וואלסט אים געגעבן צו עסן, דו וואלסט געמאכט זיכער אז די פיש איז. זאגט ער, אוהב את אשתו כגופו מיינט נישט מען האסט דיך ליב מיט דיין ווייב, האסט ליב דיין ווייב, זאגט ער נישט האסט דיך ליב. שוין, ממילא דאס האט אים דאס האט אים די קאצקער געזאגט.

אז לכאורה איז א מציאות. יא, וואס איז די טעם פארוואס א מאן איז מושל אין א פרוי? פארוואס, וואס שטייט אין תורה ימשול בך? דער אייבערשטער האט געמאכט די מאן איז א משפיע און די פרוי איז א מקבל. יעצט וועגן דעם ווען א פרוי גליסט צו א מאן, די פרוי וויל באקומען ליבשאפט פון א מאן, ממילא איז די פשט והוא ימשול בך, ער איז דער משפיע און זי איז די מקבל. אבער אויב עפעס געשעהט אנדערשט ער גלוסט צו איר, די טייטש אז זי ווערט די משפיע און ער ווערט די מקבל, אויב אזוי איז ער געווארן די מקבל, ער איז געווארן די מקבל, ממילא אטאמאטיש איז זי, זי געוועלטיגט אין אים, ס'איז סימפל, ס'איז א מציאות'דיגע זאך. ס'דארף זיין די מאן די משפיע און די פרוי די מקבל, אויב זי גייט די אנדערע וועג, ווערט והוא ימשול בך די אנדערע וועג. שוין איינער פרעגט אזא שאלה אז.

פון די נייע דזשענערעישאן וואס טייטש ער איז די עלטסטע אייניקל ער האט שוין צוויי קינדער און די מאמע בעט זייער שטארק אז ווען מען מאכט א משפחה שמחה זאל ער קומען ער שרייט ער ווייסט נישט צו ער זאל גיין ווייל ווען מען קומט זיך צאם מיט יענע משפחה איז א גרויסע חלק איז פריי און זיינע קינדער ווערן גרעסער ווען זיינע קינדער גייען ווערן גרעסער גלייבט ער נישט אז ער וועט קענען גיין. סיי שמירת עיניים און סיי כשרות, כ'ווייס נישט, אדער אדער ער פרעגט אז מען דארף יא, מען דארף יא גיין, צו מען דארף נישט גיין, צו מען טאר נישט גיין, צו מען דארף זיך שוין אפהאקען, אדער סאו פרעגט ער וואס איז די הלכה, וואס איז די הלכה מיין מאמע וויל זייער שטארק איך זאל יא קומען, מיין מאמע וויל נישט פילן אזוי ווי איך האב אפגעהאקט מיט די גאנצע פעמילי, און און ער פרעגט צו.

א פורק עול וואס די הלכה איז האט א דין ווי א ווי א ווי א ווי א מחלל שבת אדער זיין וויין איז נישט קיין יין נסך די הלכה איז אז מען דארף יעדעם מקרב זיין ממילא אויב ס'איז מציאות איז ער קען גיין און און ער קען גיין אוודאי מ'דארף אכטונג געבן אויף שמירת עיניים מ'דארף אכטונג געבן אויף כשרות מ'גייט נישט כ'רעד אבער אויב ס'איז א וועג ווי אזוי מ'קען עס אויסארבעטן סיי שמירת עיניים און סיי זאל זיין דארף מען זען צו טון וואס מ'קען נאר אז מ'זאל זיך האלטן צוזאמען.

פארקערט, ס'שאדט נישט פאר כי הוא זה נישט. מען פלעג אמאל מיינען אז ס'שאדט, די מציאות איז פארקערט, זיי זאגן אז ס'מאכט אסאך שטערקער די אמונה, ס'מאכט אסאך שטערקער אידישקייט, מען ווייסט דאס איז א חלק פון אידישקייט, יא אסאך מענטשן זענען נישט ערליך, ס'איז פיין, ס'איז אקעי, יא וואס איז אז די קינדער זאגן טאטי איך וויל אויך נישט זיין ערליך, א קינד פרעגט נישט אזא קשיא. סתם זאגן, די יסוד הדברים איז, יעדע מענטש וואס האט א נארמאלע ערליכע שטוב, און איז פרייליך מיט אידישקייט, ווילן די קינדער אויכעט זיין ערליך. נישט דא אזא זאך א קינד וויל אראפגיין פון אידישע וועג, כ'האב עפעס א קאזין וואס וואס פירט זיך נישט אויף ערליך, איך וויל אויכעט, די קינד וועט זאגן, טאטע איך וויל אויכעט זיין ווי יענע קאזין. ס'איז נישט אמת, א קינד וועט עס קיינמאל נישט זאגן. א קינד זעט אז א שבת טיש, אז א אז שמירת שבת איז אזא געשמאקע זאך, פארוואס זאל א קינד וועלן נישט נישט היטן קיין שבת? יא די קינד וועט אויך זיין א תינוק שנשבר, וועט עס ביי אים אויך געשעהן, אבער איך רעד אבער א קינד וואס איז נישט קיין תינוק שנשבר, נארמאל ווערט אויפגעצויגן ביי נארמאלע עלטערען און אלעס פארט פיין, יא און דעיס איז ווייל מען זעהט א קאזין אדער א מומע אדער א זיידע וואס פירט זיך נישט אויף אידיש, ס'גייט גארנישט געשעהן פאר די קינדער, און די מציאות ווייזט אז ס'ארבעט זייער גוט, למעשה וועגן דעם איז פארקערט מען זאל חלילה נישט אפהאקען און מען זאל האבן שייכות און. ס'עט גארנישט שאטן. איינער פרעגט אזא שאלה. א. ער וואוינט אין א הויז. זעט אויס אין א קאנדא. ער האט א פעמילי אין די רעכטע זייט, א פעמילי אין די לינקע זייט. און זיי הרג'נען זיך. זיי הרג'נען זיך ארום. זיי האבן סאך מאל פיל. ער האט אזויפיל פאן אויסצוהערן וויאזוי די ארגומענטס גייען צווישן די שכנים. יא. און ער פרעגט. סאך מאל מ'עסט די שבת סעודה. מען הייבט אן.

איינמאל מען זינגט זמירות, מען טאר נישט גיין דירעקט סטאפן א זאך כדי אויסצוהערן, און ער פרעגט אויב מען מעג, אויב מען מעג יא הערן צו מען מעג אונטערהערן די אויער, מען ווייסט אז ס'דא אסאך פאן פון ביידע זייטן, צו מען מעג, ס'איז אינטערעסאנט, און די שאלה איז אפילו מען זאל זאגן אז נישט, זאגט איינער איז א איד און איינער איז א גוי, סאו די איד אפשר טאקע טאר מען נישט, יענער ווערט פארשעמט, מען גייט אים אויב מען הערט אים אויס, סאו פרעגט ער אבער די גוי.

סאו דער אמת איז מען דארף נישט סטאפן עפעס, טייטש מען דארף נישט, מען מען דארף נישט אנהייבן, חזל זאגן יא ווען מען גייט אין א גאס לגבי חמץ אין פסח, אז איינער גייט אין א פלאץ, ער גייט אריבער א פיצא שאפ און מען שמעקט פיינע פיצא און יעצט א מענטש זאל דירעקט גיין פסח לעבן א פיצא שאפ און גיין שמעקן די פיינע שמעק פון די חמץ, דאס טאר מען נישט, יא מען טאר נישט גיין דירעקט, אבער איינער גייט אהיים

ס'איז קלאר אז זיי שעמען זיך און זיי זענען נישט אינטערעסירט, אזוי ווי ווען זיי וואלטן זיך געפייט וואלטן זיי זייער שטארק נישט געוואלט אז די אידישע שכנים זאלן אויסהערן זייערע פייטס, און זעלבע זאך איז יא וואס א מענטש וויל נישט טון אליין, מה דעלך סני לחברך לא תעביד, ממילא אוודאי ווען ס'קומט צו די אידישע זאל מען נישט זאל מען נישט צולייגן קיין אויער און אויסהערן די שאלה איז וואס טוט זיך מיט די גוי'אישע, כ'וועל זאגן אזוי, מחלוקת איז א שלעכטע ענערדזשי, ס'איז זייער נישט קיין גוטע זאך צו הערן פייטס, בכלל א מענטש דארף וויסן. אפילו א גוי, ס'איז אסאך פאן, אבער למעשה, ווען א מענטש גייט אריין אין די מוד פון מחלוקת, ס'איז דא די באקאנטע ווארט פון ר' יהושע לייב דיסקין, ר' יהושע לייב דיסקין האט געזאגט אז ס'שטייט אז הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, האט ער געפרעגט איך פארשטיי נישט, זאגט ער אז איינער זעהט וואס איז געשעהן צו א סוטה, דארף נאך האבן, דארף נאך, ער דארף נאך האבן זאכן?

און אויב איינער דאווענט נאך פאר די עמוד און ער וויל ווייזן פאר יעדעם איינעם ווי געשמאק ער דאווענט, איך ווער אזוי צעפלאצט אז ממש איך איך איך אז איך דאווען אליין ביי מיר אינדערהיים, איך קען דאווענען צוויי שעה און א צי, א שמונה עשרה קען מיך נעמען צוואנציג מינוט, איך קען עכט, א געשמאק, א מורא'דיג געשמאק. כ'גיי אין בית מדרש, איך ווער אזוי צעפלאצט, איך האלט עס נישט אויס, און אויב איך זע נאך ווי די בעל תפילה ענדזשויט זיך צו שטיין דארט פאר די עמוד, גייט נאך מיין בלוט ארויף אין קאפ, און איך לויף פון איין צימער צום צווייטן צימער, איך לויף אין די פאליש, און איך לויף אין דאס, איך פיל ממש ווי. מיין הויט איטשט מיך, איך ממש איך קען איך קען נישט איינזיצן, וואס זאל איך טון? אמת'ן אריין איז איך שטעל מיר פאר די פראבלעם איז נישט דא, ס'איז דא אלטע טריגערס אבער נישט אריינגיין אין דעם, ס'קען זיין יענער וואלט ס'וואלט געווען א גוטע זאך יענער זאל זיך העלפן, קיצור אויב יענער האט אויב יעצט די שאלה, כ'האב א זאך ווי תפילה בציבור, און ס'איז דא פוסקים וואס זיי שרייבן אז תפילה בציבור איז חשוב'ער ווי תפילה בכוונה. איך קען דאווענען אליין ביי מיר אליין אינדערהיים, סאו וואס זאל איך טון? כ'זאל ענדערש דאווענען תפילה בכוונה ביי מיר אליין אינדערהיים, אדער כ'זאל גיין אין בית מדרש און צופלאצט ווערן? פארפאלן? כ'וועל צופלאצט ווערן. יא. איז איך זאג נאכאמאל, ס'איז זיכער זיכער דא א וועג וויאזוי מ'קען העלפן דעם מענטש, און ס'בלאנגט נישט אזוי דער מענטש זאל אזוי צעפלאצט ווערן פון בית מדרש, ס'איז זיכער דא אלטע באבעס און מ'קען העלפן די באבעס, אבער שאלה איז באשר הוא שם, יעצט, דער מענטש, דער מענטש איז יעצט אין א מצב ווי ער גייט אין בית מדרש און ער ווערט צעפלאצט, וואס זאל ער טון? איז אויב דער מענטש פילט אזוי שטארק אז ממש ער האלט עס נישט אויס, ווי ווי ער קומט אין בית מדרש ער לויפט ארויס, ער לויפט פון איין פאליש צום צווייטן פאליש יעדע מאל וואס וואס וואס וואס וואס די די בעל תפילה שלעפט אביסל ווערט ער ממש אויפגערעגט, איך מיין אז ער זאל בעסער נישט דאווענען אין בית מדרש, ער זאל, איך זאג נישט ער זאל דאווענען אינדערהיים.

און יעדע קלייניקייט רעגט אים אויף, און ווען ער איז אליין דאווענט ער, אזוי דאווענט ער און אזוי דאווענט ער נישט, סא למעשה וועגן דעם מיין איך נישט די עצה, די שאלה איז נישט יעצט תפילה בציבור תפילה בכוונה, לכאורה זיכער זאל ער דאווענען אליין, ער זאל נישט מבטל זיין די גאנצע ענין פון דאווענען בציבור, ער זאל זעהן צו מנחה צו מעריב זאל ער יא דאווענען, און איך פיל מען קען העלפן אזא מענטש, אזא מענטש קען זיך העלפן, ס'זאל נישט געשעהן אזא זאך אז ממש ער ווערט צופלאצט, מ'זאל זיך אויסלערנען וויאזוי צו האנדלן א בית מדרש, און נישט ווערן אזוי צופלאצט ווען ווען ווען די שליח ציבור גייט אביסל. איינער פרעגט אזא שאלה, איך האב איך האב נסיונות מורא'דיג שווער, איך האב א מורא'דיגע תשוקה צו קוקן אויף פלעצער וואו מ'טאר נישט, און ס'איז געווען זמנים וואס כ'בין געווען ממש אדיקטעד צו עס, ברוך השם היינט בין איך נישט אין די מצב, איך בין מער נישט אדיקטעד, אבער איך האב א געפערליכע מלחמה מיט די יצר הרע. אסאך מאל טענה'ט מיר די יצר הרע אז ביי יפת תואר זאגן די חזל לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, דאס הייסט דער אייבערשטער האט פארשטאנען א מענטש און דער אייבערשטער האט מתיר געווען אמאל אמאל, סאו טענה'ט ער אפשר מעג איך אויך אמאל, איך האב דאך אויך אזא גרויסע יצר הרע און איך פיל אז ס'איז נישט אמת, איך פיל ווי ס'איז נישט א אמת'ע זאך, אבער זיי מיר מסביר פארוואס טאקע, וואס אפשר אפשר אפשר איז דא אזא היתר, שוין, מ'דארף וויסן אזוי אז. יעדע נסיון וואס א מענטש האט אויף דער וועלט איז שייך זיך מתגבר צו זיין. אויב דער מענטש קען זיך נישט מתגבר זיין אויף א נסיון וואלט עס דער אייבערשטער קיינמאל נישט געשיקט. אויב דער אייבערשטער שיקט אים א נסיון, מיינט ער האט די כוחות. יא, ווי די ספרים טייטשן נחם אלוקים, ולא נחם דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא. דער אייבערשטער האט נישט געפירט די, יא, ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט אז דארט גייען אידן דורכפאלן. אין אנדערע ווערטער, אויב א מענטש ווייסט, א מענטש זאל וויסן מיט א ידיעה ברורה, אויב דער אייבערשטער האט אים געשיקט א נסיון, קען ער עס, האט ער די כוחות. ווען נישט וואלט וואלט דער אייבערשטער אים נישט געשיקט קיין קיין נסיון. די ענין פון שמירת עיניים היינטיגע צייטן יעדער איינער האט די נסיון, ס'איז נישט די פשט אזוי ווי איר ווייסט דא מענטשן וואס זיי מיינען נאר זיי האבן די נסיון. יעדער איינער האט די נסיון. יא טאמער א מענטש היינט האט נישט קיין נסיונות מיט שמירת עיניים איז ער אדער איז ער משוגע כ'ווייס נישט אדער אדער איז ער א ליגענער אבער על כל פנים א יעדע נארמאלע מענטש יעדע נארמאלע מענטש ס'איז א נסיון וואס יעדע מענטש, און יעדע נארמאלע מענטש, האט די נסיונות, אזוי ווי מ'זאגט ביי קריאת שמע, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. יא, די תורה רופט אן יעדע מענטש, אשר אתם זונים אחריהם. יעדע מענטש, יעדע מענטש איז איז, און עס שטייט אין ספרים פאר משיח'עט קומען, דאס איז די נסיונות פאר משיח'עט קומען, עקבתא דמשיחא, דאס איז. כל פנים דאס איז די נסיון וואס אונז דיעל מיר און דאס איז די נסיון גיימיר דיעלן ביז משיח העט קומען, ס'איז נישט דא אזא זאך ווי מען זאגט יעצט די קשיא פון יפת תואר יא די תורה האט דיך מתיר געווען יא חס ושלום חס ושלום חס ושלום איר פאסט אויך האט נישט די תורה געזאגט אה איך פארשטיי אים.

אז די אייבערשטער שיקט נישט קיין, די אייבערשטער גיט נישט קיין מצוה פאר א מענטש וואס איז א זאך וואס מ'קען נישט, ער איז מסביר, ער איז מסביר יפת תואר אז א מענטש איז אין א מלחמה, די וועג וויאזוי א מענטש איז אין א מלחמה איז דא די די חלק ה, די חלק פון זיין היץ וואס איז דא אין די מענטש בשעת המלחמה, איז דא אז דער אייבערשטער האט געוואוסט בשעת ווען א מענטש איז אין א מלחמה איז נישט דא קיין היכי תמצא אפילו ער זאל ער זאל נישט עס הייסט דער אייבערשטער האט מתיר געווען א יפת תואר אין א מלחמה מען קען נישט סתם אזוי נישט דא די היתר איינער האט געטראפן א יפת תואר יא לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע ניין ניין ניין בשעת א מלחמה וואס שטייט וואס ס'איז דא דארט א חימום דמים וואס ס'איז דא דארט א רציחת דמים דארטן זאגט דער משך חכמה דארט איז ער מסביר דארט האט דער משך חכמה געזאגט אז דער אייבערשטער האט געוואוסט ס'איז נישט מעגליך אפילו ווען א מענטש איז אין א שעת מלחמה, הרג'נען און דאס, און ער איז נישט דא, ער איז נישט אין דער מציאות'דיגע זאך, דארט האט די תורה, דארט האט דער אייבערשטער געזאגט אז ס'איז דא, אז ס'איז דא אזא זאך, אבער סתם אזוי, א מענטש זאל זאגען א, א, נ, דער אייבערשטער לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע. נאו סאטש טינגס. מען דארף וויסן איין וויכטיגע פוינט וואס וואס דאס איז א זאך וואס איך פיל מענטשן דארפן דאס וויסן קלאר. ווען א מענטש איז מחליט מיט א החלטה גמורה, מיט א עכטע החלטה, איך גיי נישט האבן הנאה פון די אלע נארישקייטן וואס די וואס סאושעל מידיע אפערט, איך גיי נישט הנאה האבן, איך גיי נישט הנאה האבן.

איך גיי נישט אנהאבן פון די פון די נארישקייטן, ס'וועט זיין אסאך אסאך גרינגער, ווייל א מענטש ווייסט, פינישט, איך איך גיי נישט אנהאבן, איך גיי נישט אנהאבן, האב איך געזאגט, ס'איז דא די די די הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, א מענטש דארף מחליט זיין, די תאווה האב איך נישט, פערטיג, דאס איז נישט אין מיין אין מיין אין מיין לעבן, גיי איך נישט אנהאבן פון די זאכן, מ'זעט די נסיונות ווערן אסאך אסאך אסאך גרינגער. נאכאמאל מ'וועט זיך דארפן כסדר מחזק זיין זעמיר נאר מענטשן, זעמיר זיך מחזק יא, אבער ס'האט ס'האט צו טוהן מיט החלטות, א מענטש דארף מחליט זיין, א מענטש איז מחליט ווערט עס לייכטער. נאך איין שאלה, איינער שרייבט אזוי. איך איך בין איך מאך איך מאך זייער איך האב א גוטע דזשאב איך מאך זייער אסאך געלט מיינע חברים וואס זיי ארבעטן אין די דזשאב מאכן ניטאמאל האלב וואס איך מאך און די איך ארבעט פאר מיין באס און איך מאך זייער אסאך געלט איך פלעג ארבעטן א צווייטע פלאץ און איך האב נישט פארדינט אפילו א האלב היינט ברוך השם

אבער איך זאל אים נישט זאגן א תירוץ פארוואס איך האב נישט אויפגעהויבן די פאון, אוי אוי אוי אוי אוי, און ער זאגט ממש ביים באלעבאס, ער קען מיך קלינגען הונדערט מאל א טאג, אבער למעשה איך פארדין זייער שיין, איך פארדין איך פארדין ממש דאפלט, יא מיין חברים ס'איז א זייער גוטע דזשאב אין א פראגרעם און איך פארדין מורא'דיג מורא'דיג אסאך, אבער איך פארדין טאקע דאפלט פון מיינע חברים. אבער איך ווייס נישט וואס גייט פאר מיט מיר, איך ווייס נישט פארוואס, איך ווייס נישט פארוואס איך פיל מיך, איך פיל מיר נישט גוט, און מיין באס גיבט מיך מורא'דיג אסאך באנוסעס, נישט סתם, ער קען מיך געבן פאר יום טוב קען ער מיך געבן אזעלכע געשוואלענע באנוסעס, ער האט א הויז אין פלארידע, א מענשין, און איך, איך, איך קען גיין אהין אפאר מאל א יאר, און סאו איך דארף גארנישט צאלן, און, הא?

זאגט ער, טאמער איך זעה מיין בעל בית איז צופרידן, בין איך אויך צופרידן, טאמער איך זעה מיין בעל בית איז אנגעצויגן, ווער איך אויך אנגעצויגן, ווייל איך האב מורא אפשר איז ער אנגעצויגן וועגן מיר, סא מילא איך בין א גאנצע צייט אנגעצויגן. זאגט ער, מיין גאנצע ישוב הדעת אבער עס ווענדט זיך אין אים, איז ער אין א גוטע מוד בין איך אין א גוטע מוד, ווען ער איז נישט אין א גוטע מוד בין איך נישט אין א גוטע מוד, אויב ער גיבט מיך א קאמפלימענט, פיל איך ווי איך האב געווינען די לאטערי. טאמער ער האט א געוויסע טענה אויף מיר, ערגעץ ווי האט ער א געוויסע טענה אויף מיר, האב איך שוין א צובראכן הארץ, הייסט איך ווייס נישט, איך ווייס עכט, איך ווייס נישט, איך ווייס עכט נישט וואס גייט פאר מיט מיר, פארוואס בין איך אזא מענטש, אזוי ווי וואס עפעס מיין העפינעס און מיין לייף האט צו טון מיט אים. זאגט ער, אינ'ם אמת'ן אריין, דער מענטש איז, ער איז נישט בכלל א אויסגעארבעטער מענטש, איין זאך, איז א גרויסע א גרויסע גביר א ביליאנער מיט אלע חסרונות וואס א גביר ער איז א קארגער איך קויף עפעס אין די אפיס איך קויף קליינעקייטן אפשר וואס איך קען קויפן ביליגער ערגעץ אנדערש איז האלאו משוגע צודרייט און יעדע מאל וואס ער זאגט א דזשאוק דארף איך לאכן.

וויל איך צוקומען צו, איך וויל פארציילן א אנדערע מעשה, און נאכדעם פון די אנדערע מעשה ווען מען אנקומען צו די מעשה, אקעי? ס'איז דא א מעשה, יא ענק קענען די מעשה פון פורים? ווען ווען אסתר ווען אסתר האט געוואלט זאגן פאר פאר אחשורוש אז המן וויל הרג'ענען אלע אידן, האט זי געזאגט זי וויל זי וויל אנגרייטן צו א סעודה צוזאמען מיט המן, יא? און בשעת'ן סעודה האט אים דער אחשורוש געפרעגט, וואס ווילסטו? האט זי אים נאכאמאל געזאגט, איך וויל דיך אנגרייטן צו נאך א סעודה. און דעמאלס האט זי שוין געזאגט, זי האט געזאגט, איך וויל ענק אנגרייטן א סעודה וואס איך קען מאכן פאר ענק ביידע. חזל פרעגן, וואס עפעס? וואס האסטו געזען? נאכאמאל, די ערשטע זאך וואלט געדארפט זיין די רגע, די רגע וואס אחשורוש, וואס אסתר קומט אריין צו אחשורוש, פרעגט, וואס איז דיין פראבלעם? זאלסט וויסן, ס'איז דא א מענטש וואס ער וויל מיך הרג'ענען און מיין פאלק. און איך וויל נישט, און בקיצור, און ער זאל קעיר נעמען פון דעם. וואס האט זי געדארפט רופן פאר א סעודה, און נאכדעם, יא, נאכדעם ס'שטייט האט מען געהארגעט המן, שטייט וחמת המלך שככה, זאגן חזל וואס שטייט שככה מיט צוויי כ'ס, זאגן חזל אז יעצט, האט זיך בארואיגט אחשורוש, פארוואס? ווייל ושתי איז אויך געהארגעט געווארן? ביז יעצט איז ער געווען נערוועז, ער האט נישט געכאפט פארוואס פארוואס ושתי איז געהארגעט געווארן, יעצט האט ער זיך שוין בארואיגט אויף אחשורוש אויך, וואס וואס איז יעצט געשען? שטייט א פסוק דארט אין אסתר, אסתר זאגט פאר מרדכי אז אז די אחשורוש האט איר שוין נישט גערופן פאר דרייסיג טעג, אין אנדערע ווערטער אחשורוש איז געווען א שטיק עצבות, יא, שטייט, ענק קענען פארשטעלן וויאזוי אחשורוש האט א ווייב, און דרײַסיק טעג רופט ער נישט, וואס איז געשען? וואס האט ער דרײַסיק טעג נישט גערופן זיין ווייב? אונז ווייסן אזוי, חזל זאגן אז ממוכן וואס האט געגעבן די עצה פאר פאר המן צו הרג'נען, יא צו הרג'נען ושתי, ווער איז ממוכן? חזל זאגן ממוכן איז המן, המן איז געווען דער וואס האט געוואלט פטור ווערן פון ושתי, ושתי איז געווען א עכטע אויב פון א רויעל פעמילי יא ושתי איז געווען אדער א מלכה אדער איז געווען די טאכטער פון נבוכדנצר אדער בלשאצר זי געווען זי געווען א עכטע זי האט געפירט די מלוכה המן האט געפילט אז אויב ושתי וועט נישט דא שטיין אין וועג וועט ער די וועט ער זיין מלך ער האט געוויסט די שוואכקייטן פון אחשורוש און ער האט געוויסט אז ער קען ער קען ער קען מאכן די דזשאב, ער וועט זיין די די די די פאוער, און די מעשה איז געווען ס'איז אים געלונגען, ער האט געזאגט די עצה פאר ושתי, מ'האט געהארגעט ושתי, און יא און בקיצור ער נאכדעם איז געווען די מעשה אז די די די צוויי באדינער האבן געוואלט הרג'נען אחשורוש, איז געגאנגען שטייט נאכדעם אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן, זאגן חזל וואס אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן, זאגן חזל, אז המן האט געטענה'ט אז אז דו מוזט האבן עפעס א נאנטע מענטש דא אין די פאלאץ, זעסט דאך אז מען וויל דיך הרג'נען, סאו איך גיי ווערן דיין נאנטע מענטש, איך וועל דיך געבן אלע דיינע סיקרעטס און אלע דיינע זאכן, במילא, דאס איז געווען א פראטעקשאן, אחשורוש זאל זיין פראטעקטעד פון די גאס, סאו המן איז געווען דער וואס איז געווארן גרויס, און דער מיידע האט זיך געדארפט בוקן צו אים, און דאס איז געווען די וועג.

און ממילא וועט מען אפהאקן איר קאפ און אזוי ווייטער. אזוי איז געווען די מעשה, די מעשה איז געווען אז אחשורוש איז געווען דארטן נעבעך איז ער געווען דארטן אליין, קיינער קיינער איז נישט אריין געקומען צו אים, ווייל מען האט געמאכט א תקנה קיינער טאר נישט קומען צום מלך, ער איז געווען דארטן בעצבות, קיינמאל נישט גערופן זיין זיין ווייב, ער איז געווען א מענטש און אלעס איז געווען המן האט געפירט די רעדל, המן האט געפירט און המן איז געווען דער וואס האט געפירט די גאנצע מעשה, און אחשורוש און אחשורוש איז געווען דער וואס האט זיך נעבעך נעבעך געלאזט פון פון פון שוין, די מעשה איז געווען ווען אסתר האט געזען די גאנצע מעשה וואס דא געשען, וואס איז געווען די מעשה, די מעשה איז געווען המן איז געקומען זאגן להשמיד און ער איז געגאנגען להרוג ולאבד.

די מעשה איז געווען, אסתר האט געוואוסט וואס דא גייט פאר, אסתר האט געוואוסט אז המן, אז אחשורוש איז אינגאנצן נכנע אונטער המן, נישט דא קיין שומע וועג אז איך זאל גיין זאגן פאר די מלך, דו ווייסט אחשורוש, דער המן, דו ווייסט המן האט געוואלט מיך הרג'ענען מיט מיין ווייב, קען נישט זיין. ר'איז אזוי געווען נכנע אונטער די אונטער די די דעיס אז אזוי ווי א מענטש איז אסאך מאל אזוי נכנע אונטער איינעם דרייוו נישט קיין קאפ יענער מיינט גוט נישט קיין שלעכטס יענער מיינט נאר גוטס און וואס רעדסטו אזעלכע שטותים וואס רעדסטו אזעלכע שטותים האט ער האט האט זי פארשטאנען אז דא איין וועג ווי אזוי זי קען פיקסן די מעשה זי דארף ווייזן פאר די מלך אחשורוש וואס דא גייט פאר איך וויל פון דיר א טובה ווייסט אבער איך קען נישט בעטן א טובה נאר אין די פראנט פון המן ווייל המן איז דער שולט נישט דו.

ויאמר לאסתר, יא, די ערשטע מאל. צווייטע מאל די מעשה איז געווען בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ער האט געכאפט די מעסעדזש זייער זייער שטארק, בקיצור, זי האט, די אחשורוש האט געטראכט איך כאפ נישט, מיין מלכה וויל פון מיר עפעס, און ער קען נישט בעטן עפעס, נאר אז, נאר המן איז דא, וואס גייט דא פאר? אה, המן איז, המן, המן פירט די מלוכה, נישט איך. דעמאלס איז געווען וואס ער האט געכאפט וואס דא גייט פאר. ממילא וועגן דעם די גאנצע מעשה, שוין, דער אייבערשטער האט מסבב געווען, און מרדכי, ער אהין. דעמאלס האט אחשורוש אנגעהויבן צו כאפן וואס דא גייט פאר. שוין נאכדעם, ביי די צווייטע סעודה, איז אריינגעקומען, האט ער געפרעגט, אז שוין, האט

נאך די גאנצע מעשה סאו יעצט האט אסתר פארשטאנען יעצט איז די צייט אבער ווען ער ווען ווען זי הייבט ווען אן גראד ס'וואלט גארנישט געווען ווייל די ווארט איז געווען אחשורוש איז געווען אזוי אונטער די אונטער די די דאס פון המן ס'וואלט גארנישט געהאלפן די איינציגסטע וועג וויאזוי ס'האט געהאלפן איז ער האט געפילט ווי ווי אקעי יעצט אז איך פיל איך בין נישט נכנע אונטער אים יעצט גייט עס ארבעטן סא למעשה יעצט ס'האט געארבעט. סאו וואס איך וויל זאגען איז די אז אז אז בקיצור וואס וואס מ'זעט פון די פון די גאנצע מעשה ווי קומט עס דא אריין אמאל איז דא א מענטש אמאל איז דא א מענטש וואס איז נכנע אונטער א צווייטע מענטש און ער כאפט נישט ער כאפט נישט. א מענטש קען זיין א עבד נרצע פאר א צווייטע מענטש, און ער איז אינגאנצן אונטער יענעם, סאו דעם וויל איך זאגן, איך האב פארציילט די גאנצע מעשה, אזוי ווי אחשורוש האט נישט געכאפט ווי ער איז אונטער המן, און אסתר האט געמוזט מאכן די אלע שפילן, יא, איך וויל זאגן פאר דער מענטש וואס ארבעט פאר דער באס, ער זאל וויסן ער איז נישט מער ווי א עבד.

מען ארבעט פון ניין ביז פינף, נאך פינף אזייגער, פינף אזייגער גייט מען אהיים, מען האט א ווייב, מען האט קינדער, נישט דא אזא זאך מען האט א באלעבאס, איך וויל זאגן אז דער באלעבאס גייט נישט ווערן אויפגערעגט, עס איז מען מיינט נאר אזוי, ווייסט וואס מענטשן מענטשן רעדן זיך איין, איך האב אמאל גערעדט מיט א מענטש, ער זאגט מיר אז ער פלעג, ער איז געווען די די פראגרעמער פון די קאמפעני, און ער זאגט מיר אז ער פלעגט דארפן טוישן די באלבס, און לייגן די ערקאנדישן.

דאס איז די נקודה, די נקודה איז, נישט דא אזא זאך מען הייבט אויף די פאון און און טאמער די טאמער די באלעבאס ווערט אויפגערעגט איז עפעס וועט מען אים ארויסווארפן און ער וועט דארפן גיין ארבעטן פאר האלב פון די, סא לוינט זיך ער זאל ארבעטן האלב אבער נישט זיין נכנע נישט זיין א עבד נרצע צו זיין צו זיין אזוי ווי המן אזוי ווי אחשורוש איז געווען אונטער המן מען קען נישט אזוי קען ער זאל ארבעטן נארמאל נארמאלע שעות און און ער זאל